אברמי וואש דיך אפ. זאג דוד, קום אהער. געב דאס פאר די מאמע. ראש חודש איז א יום טוב פאר די פרויען. ווייסטו? ראש חודש איז א יום טוב.

ברענג אויך אריין טעלערס איך וויל וויסן ווילאנג מ'טרעיד איז עס. נאך מתן תורה משה רבינו איז ארויף אין הימל ער קומט ארויף ברענגט די תורה

פרויען האבן א שטערקערע פרויען האבן א שטערקערע אמונה פון מענער פארפאלן ווייסט פון דעם? די רבי האט אזוי געזאגט די רבי האט געזאגט מען זאל האבן אזא אמונה אזוי ווי פרויען פארנומען צו פיקן האט ער געזאגט אזא עצה מען זאל אהיים גיין מען זאל ברענגען בעטן די ווייבער מען זאל בעטן די דזשולרי און מען וועט מאכן פון דעם שוין עפעס מען וועט אריין לייגן פייער מען וועט שוין עפעס מאכן. דער חשבון איז געווען אז ווילאנג מען וועט זיך גיין די ווייבער וועלן לייגן א ווידערשטאנד וועט שוין וועט שוין משה רבינו צוריק קומען פארוואס עסטו נישט? נחמן? געב א מינוט איך קען נישט רעדן, זיי עסן נישט, עס און איך רעד

יענע צייטן איז מען געגאנגען אויך מיט תכשיטים איך ווייס דעמאלט איך ווייס דעמאלט איז אזוי געווען שטייט אין פרקי דר' אליעזר האט דער אייבערשטער געגעבן א מתנה פאר פאר פרויען יא אז ראש חודש ווייסט אז פרויען נייען נישט ראש חודש א יום טוב פאר פרויען

טרעט אויף די מאן געוועלטיג דאס איז א א גילגול די פרוי וואס נעמט ביהאוואן די כולל איז די איינציגסטע זאך אין די מוסד עס האט נישט קיין אינקאם. די מוסד למשל, יא, די מוסד, די מוסד מיינט די חדר מיט די סקול. עס קומט אונז אויס, עס קומט אונז אויס פעיראל, מלמדים, טיטשערס, אלע חדרים פון פון וויליאמסבורג, מאנרא, ליבערטי, ירושלים, טבריה, יעצט דארף מען אין בני ברק. עס קומט אויס צאלט יעדע צוויי וואכן זיבעציג טויזענט דאלער פעיראל אבער עס איז דא שכר לימוד עס איז דא פראגרעמס און מען גייט נאך געלט אביסל כולל איז נאר אריינברענגען יעצט טראכט איך וואלט געדארפט איך האב פאריאר געקויפט א קאנטרי פאר אנשי שלומינו ממש זייער אינטערעסאנט געווען אין שטעטל א קאנטרי וואן פוינט סעווען א מיליאן זיבן הונדערט טויזענט אן קיין מארטגעדזש ס'איז קאנטרי ס'איז באנגעלאוס און אנשי שלומינו האמיר געבארגט ניין אין דריי טעג פלוצלינג איז אפירגעקומען דא א וואן פוינט סעווען און האב איך געזאגט פאר שבתי רב סעם מזרחי איך געב עס אוועק פאר די מוסד ניין די קאנטרי סיי די אינגלעך גייען דארט אבער ס'איז דא א אינקאם אויך דאס ברענגט געלט די פארדינגסט א באנגעלאו פאר צען טויזענט דאלער, פארדינגסט אכצן באנגעלאוס, דארף אריין קומען הונדערט אכציג, נאכאמאל, ס'קאסט מעינטענעס אבער, איך געב עס אוועק פאר די מוסד, איך וועל מיך, איך וועל מיך מוטשענען צו באצאלן די חוב, נאכאמאל די בחורים גייען נאך געלט, איך.

עס ברענגט אריין א יאר ס'איז ווי צוויי הונדערט טויזענט דאלער ס'איז. וואס איז די באדזשעט? די באדזשעט פון די כולל? יעצט איז דא דרײַצן אינגעלייט און איך צאל אביסל שענער פון אנדערע על כל פנים פון דא וויליאמסבורג קען זיין ס'איז אין די ליטווישע וועלט צאלט מען מער כ'צאל פאר א אינגערמאן דרײַ פֿופֿציק א וואך וואס צאלט מען אין לעיקוואד פאר א כולל?
יעצט פאר אלע יארן האט מען געגעבן פאר די ערשטע דרײַ יאר צאלט מען נישט קיין אינגערמאן.

אבער איך עס נישט, איך רעד דאס איז נישט עסן.

געגאנגען זאגן פאר מוהרא"ש איך עפען א חדר, מוהרא"ש קוקט מיך אן, מוהרא"ש זאגט מיך עפנסט א חדר? זאג איך יא איך עפען א חדר, א ברסלב'ע חדר, מוהרא"ש זאגט מיך איין זאך וועל איך דיר זאגן, איך ווייס נישט וואס עפענען אבער אויב די עפנסט קענסטו נישט פארמאכן, הער וואס איך זאג דיר, קענסט נאר גיין פאראויס, ווייל אזוי ווי א גוטע אנגערייט אזוי ווי, די ווייסט וואס די טוסט?

ווי גייט עס זיין? ביסט א מלמד? טאקע צו פֿופֿציק א טאג קענסט אפארדן? ווי סגייט זיין שטעטל? יא. הא? ווער ס'וויל קומען. וואס?

איז נישט שלעכט? היפש. אלע אינגעלייט זאגן מיר עס. גיין אין טאג און כ'וויל אויך לערנען. כ'וויל אויך לערנען. הא? יא. זיי מאכן גוטע ראשי קהל די דיין.

דו זאגסט גארנישט הר' שלמה. א גריס פון דיין טאכטער. כ'האב היינט פארהערט קדש. כן. וואו א. איך האף ס'וועט דיך נישט באדערן אז זי האט די וויליאמסבורגער אקצענט. קדש ווען די טאַטע קומט אַהיים פון שול זאָגט נישט שיל איך שטיי נישט איך לייג צו די אויער צו איך וויל הערן ווי זי זאָגט עס געהעריג. ברוך השם. ס'שטערט דיך נאך די זאך? ניין. ווען מען איז יונג האט מען א געוויסע אימעדזש וויאזוי מען וויל די קינדער און די אייניקלעך און די שיך און די ספרים און די טעפ און די אבישטיכער, נישט אבישטיכער. נישט טאוול, ס'איז א ליגן. ווערט אביסל עלטער, געב מיר גוטע קינדער, געב מיר ערליכע קינדער, געזונטע קינדער. געזונטע קינדער. איינער פרעגט מיך, וואס ברסלב'ער חדר? וואס ברסלב'ער חדר? אנדערע חדר האבן נישט קיין מנין? כ'האב זיך עס געעפנט פאר איין זאך, מיינע קינדער זאלן זיין געזונט, גייסטיש געזונט, גייסטיש געזונט, נאכדעם וועט מען גיין צו אמונה און צו אלע שיינע זאכן וואס דו האסט אויך אין דיין מוסד, אויב גייסטיש הרג'ט די נישט מענטל. ס'נישט קאמפעטישן ס'איז פארטישן, איך ווייס נישט פארוואס פארוואס דארף מען יעדע קינד. באלד זאל מען ארבעטן איי דאנט נאו יעדע קינד איז א קעיס. וואס? ווער האלט טאקע? זיי מיט דיינע קינדער. גיי מיט דיינע קינדער. מאך דיין געלט. סאו דער מענטש וואס קומט אריין ער רופט אראפ דעם טאטע, דער טאטע דארף אים צוריק פרעגן זאג מיר יונגערמאן דיינע קינדער? וואס איז מיט דיינע קינדער? אויב מיין איינע פון מיינע קינ... וואס קוקסטו? פארוואס קוקסטו אויף מיינע קינדער ווי נאמבערס און אויף דיינע קינדער ווי נשמות? ער גערעכט, ער האלט טאקע אזוי, פארוואס? ווייל די געלט פארבלענדט, איך ווייס נישט וואס ס'איז, די געלט צו די פוילקייט. לאז דיין קינד וואקסן.

שכוח הייבישטער איך בין געזונט איך דארף נישט קיין טערעפיסטן, סאושעל ווארקערס, סיקייעטריסט, סיקאלעדזשיסט, איך קען אפילו נישט די ווערטער, די ישיבה דארף נישט מיין הסכמה אבער אויב די ישיבה וואלט גע. איך בין שוין געווען ארום צען פון די נעמען, א אכציג יעריגע בחור שויב א טייערע בחור א זיסע געשמאקע בחור. קיינער האט נישט אויסגעמאכט פון מיר, שוין געווען אויף אסאך מעדיקעישן מיט די אויסרייד יו דאונט העוו ענאף מאטיוועישן טו גאו אין ישיבה, האסט נישט קיין מאטיוועישן, ווען איך זאל באקומען די געלט וואס די אלע האבן געמאכט אויף מיר וואלט איך היינט געווען א גרויסע עושר, נאר די רבי'ס מעדיקעישן העלפט, א מופת בין איך.

ר' גרויס. נו. דארף זאל מאכן די קאלקולעישן ווי מען מאכט מער געלט. דו ביסט ביי די שטאט איינגעשריבן אין די קאסע יאסקע ווייזט דער עוורידזש אן אז דו ביסט אז דו ביסט אטיסטיש. דו קענסט נישט דרייוון, דו קענסט נישט נעמען קיין מארטגעדזשעס, דו ביסט נישט שווער, דו בלייבסט א. אינז אין די מוסד איז נישטא קיינער וואס מטעם המוסד וואס עלטערען טוען שטילערהייט בין איך איך ווייס עס נישט נישטא אזא זאך א קינד אזוי ווי מען האט אינז מחנך געווען נישט מיט די שטעקן

די עולם האט שוין געענדיגט מען קען שוין אריינברענגען די סידי. דאס אלעס נאר פאר שפאס כ'האף. רשי איז די איינציגסטע וואס רעדט קעגן טערעפי? רשי איז די איינציגסטע וואס רעדט קעגן טערעפי?

כ'וועל נישט רעדן דא אבער אן א נאמען, ארומגעפארן א מייק פון א ארגאניזעישאן, און נישט סתם געזאגט רבותי גייטס אריין אין די הייזער, געהארגעט מענטשן, די קאר האט געהארגעט זייער אסאך מענטשן, געשריגן, איך האב זיך געדארפט חזר'ן, איך האב געוואקט אויפן גאס, כ'דענק כ'בין געווען אויף בעדפארד ראדני, איך וואק אהיים, איך הער דאס אויף בעדפארד. מענטשן לויפן די הייזער, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם מ'הארגעט מענטשן, ווער ס'איז אויפן גאס הארגעט מענטשן מ'הארגעט מענטשן, און איך דארף נאכאמאל חזר'ן אז ס'איז דא א באשעפער און מ'דערשרעקט מיך נישט צום טויט, זיי האבן אים אריינגעווארפן ווייל און איך האב אויך געהאט קאראנע ווייל שושן פורים דעמאלטס וויפיל מענטשן האבן מיך ארומגענומען, ווייסט ווייסט דאך באנטשעלע מיין איך. די וועלט זאגט א וואס די חילוק פון א פון א איד און א גוי געב אכטונג פון א גוי פון א גוי וואס איז שיכור ווייל ער קען דיך הרג'ענען געב אכטונג פון א איד וואס איז שיכור ווייל ער קען דיך קישן קען דיך ארום נעמען אבער ווייסט דאך באנטשעלע מיין יא נעמט דיך ארום נעמט דיך ארום און און געווארן אזוי פיין און און אבער די פחד איז דאס איך גיי אין ביהמ"ד די גאסן זענען ליידיג כ'מיין כ'מיין ס'נישט געווען קיין נישט געווען א מנין אין שטאט איז געווען נאך מניינים? נאך? ניין. אלע שולן געווען פארמאכט, אונז האבן געהאט א מנין. נישט נאר מ'דארף קוקן צו פאליס זעהט, מ'דארף קוקן צו אידן זעען. איך קום אריין, איך גיי צו צום עמוד קבלת שבת, און די עולם מיינט ס'איז נישט אזוי אויסגעארבעט, און איך ווען איך דאווען פארן עמוד, איך הער אסאך מאל דארט שמועסט איינער, דארט שמועסט איינער, איך דארף מיך נישט אויסדרייען. ס'האט אויסגעקוקט ווי א, ווי א, אזוי ווי אין טשערנאבל שטאט, ס'איז נישטא קיין. כאילו איך דארף א ליין פון א בית מדרש. איך דאווען אליין אין א בית מדרש. האט קיינער שוין געדאווענט? מענטשן זענען, מענטשן זענען געווען דערשראקן צום טויט. דיסמאל האט די שטעטל, איך בין ארויסגעקומען אין שטעטל, און איך האב זיי דערשראקן מיט די דרשה ס'איז דא קרא. זיי האבן אפילו נישט געוואוסט, די שטעטל מענטשן האבן בכלל נישט געוואוסט אז ס'דא אזא זאך. אלץ געהעריג. אלץ אנגעגאנגען געהעריג דארט. און נאכן קודם כל ביי לכה דודי האב איך מחליט געווען דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען אונז גיימער זינגען איך זינג אונז זינגען די גאנצע אונז זינגען צוזאמען דעם מיט די ווערטער וויאזוי דא אין בארא פארק מען זינגט צוזאמען פלעגט נישט אזוי טון ביי מוהרא"ש איך האב אנגעפאנגען שבת ביי קאראנע ווייל סתם אזוי די זינגסט קוקט דער אריין א ספר דער קוקט אריין א גליון און דעמאלטס קיינער נישט מיט געזינגען אבער די זינגסט מיט די ווערטער מוז איך אויך זאגן די ווערטער

אלע ענקזייעטיס, אלע פאביעס, אלע איך האב א אטעק, אלס קומט פון נישט זיין פרייליך, און די די דאקטוירים זאגן אויך אזוי, און אלע נעקסט מיט פארגעלערנט איך זע ווי מענטשן באקומען צוריק קאלער, גלייך זאג איך פאר משה ארי' זונטאג מען גייט מאכן א ניגון פאר קאראנא.

און און די שיעורים פון ישיבה איז ווייטער אנגעגאנגען אבער מען כאפט דאך עס אפ און מען כאפט עס אפ מיט די בעקגראונד אפשר וועט באלד איינער קומען און פאר'מסר'ן האב איך בין איך ארויף געגאנגען אין א צימער פאר לערנען פאר די בין איך ארויף געגאנגען אויבן און יעדע שיעור קענסט אויפמישן די קליפס אז יעצט איז קאראנע און עס דארף זיין פארמאכט ישיבה טשאדעלע באדעלע ווייל באלד הערט עס אויס איינער און ער גייט מיך באלד דא דער וואס איז ארויף געקומען אין ישיבה פאר צוויי יאר צוריק מסר'ן, מאכט א גאנצע מעשה, ער האט דאך גע'מסר'ט אין בארא פארק אלע וואס שולן זענען געווען אפען, א מסור. יא, מ'דארף פשוט מורא האבן פון פון מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, פון, וואס שטייט? מען האט פארגעלערנט שיעורים און צוביסלעך האבן בחורים אנגעפאנגען ארויפצופיסן. קודם אויף די האטליין דא שיעורים און נאכדעם האט מען געהערט בחורים לאכן מיט די שיעור נישט פארשטאנען אז מען קען קומען און אויף די בריוו האב איך נישט געקענט שרייבן אז די ישיבה גייט אן און די חדר גייט אן און די סקול גייט אן כ'האב געדארפט שרייבן אזוי אז מען טיילט עסן מען טיילט די מלמדים טיילן עסן פאר די יונגלעך און די טיטשערס טיילן עסן פאר די מיידלעך און ביינאכט גייט מען טיילן פאר די פרויען ס'איז איינמאל א וואך א געדערינג ביינאכט גייט מען טיילן פון ניין אזייגער גייט מען טיילן פאר די פרויען. און איך גיי טיילן פאר די אינגעלייט דאנערשטאג נאכט ניין אזייגער עסן די פעקלעך וואס די שטאט האט געגעבן און דורכן טאג קען מען פון ניין ס'איז נישט געווען קיין טרענספארטעישן און דעמאלטס האב איך געקענט ברוך השם האבן אין סקול איך האב נישט ליב יוניפארם ניין איך זע יוניפארם איך האב עס נישט ליב איך קען עס נישט אראפשלינגען ס'נישט אידיש ניין ס'נישט אידיש. איך מאך עס אין סקול ווייל בלית ברירה, אויך איך האב געמאכט איך האב צוטיילט די סקול אין צוויי, די יונגערע מאמעס זאגן אז זיי קענען זיך נישט אן עצה געבן מיט די קינדער צופרי ווייל די קינדער ווילן נישט גיין אין סקול, די קלייד די קלייד די קלייד, יוניפארעם גיי כאפ די באס און לויף, אבער איך מיין פון צען עלף צוועלף יאר איז צוויי זאכן, סיי עס איז נישט קיין אידישע זאך, און און נאך א זאך, ווען ווען זאל איך אויסלערנען פאר פאר די מיי פאר מיינע תלמידות וואס איז גוט און וואס איז נישט גוט? קום קום קום מיט אלע דיינע וועגן ווי דו ווילסט גיין אנגעטון און איך וועל דיר זאגן אז דאס איז דאס זאלסטו האבן אינדערהיים פאר דיין מאן נאך די חתונה. אז א מענטש ווייסט נישט וויאזוי זיך אנצוטון, מען שטעלט דיך אוועק אזוי ווי גיי אזוי. איז די מעלה אין ישיבה ביי אונז. אז דו קענסט גיין, דו קענסט דעם מענטש. נישט נאך די חתונה פלוצלינג ביסטו אין שאק, האסט גענומען א איידעם מיט א כאלאט און וואו! די הארי מיט די שארט סליווס מיט די טייטע הויזן. נישט, קענסט גיין. דו קענסט זאגן משניות אזוי, יעדער איינער ווי אזוי דו ווילסט גיין. זיי נאטירליך, נישט וויאזוי ווילסטו עכט נאר דו מוזט, סאו דעמאלטס איז מען נישט געגאנגען מיט קיין יוניפארם, און די סקול איז נאכנישט געווען דעמאלטס אין די בילדינג ווי אונז האמיר עס יעצט, ס'איז געווען צוויי גאסן אראפ, ר' אנשל שער, קענסט ר' אנשל שער? א טייער איד, ער רופט זיך קלאסנא רב, קלאסנא רב. אלע אינגעלייט ניצן זיין ספר אויף די חתונה, בנה ביתך דער האט א ספר פאר הלכות, א תלמיד חכם, א ערליכע איד, איך קום אים נאך הכרת הטוב ווייל די ישיבה האב איך געעפנט תשס"ט, און למעשה כ'האב נישט געהאט קיין בילדינג פאר תש"ע, און ער האט נישט געוויסט אז איך בין מ'האלט נישט פון מיר, מ'איז אינדערהיים, ער האט זיך געבויט א נייע ברענד ניו שול. אויף א נייע גאס, ער גייט זיין די רב פאר די גאנצע געגנט, דעמאלטס איז געווען אזוי א, היינט איז שוין, יא ס'דא נאך שילן, ס'דא ר' בעריש לאויש האט א שול ביי די קארנער, ס'דא נאך שילן אבער. און ער חתמ'ט מיט מיר א שטר אז איך האב א ישיבה, תפארת התורה, יא איך באלאנג צו ברסלב, נישט קיין פראבלעם, א ליעס פאר א יאר. נאך דריי טעג מ'האט אים אנגעפאנגען רודף'ן, די אלע מענטשן וואס האבן געוואלט רודף'ן די ישיבה, האבן געזען אז ס'העלפט נישט מיט מיר, וויאזוי האלט מען מלחמה? מ'גייט צו די מענטש אליין, צו די מענטש קען מען נישט רוקן, גייט מען גיין צו זיין ווייב, און רוב מענטשן ברעכט מען אזוי, און אז די ווייב גייט אויך נישט אן וואס דו זאגסט, מ'האט ארום געשיקט צעטליך פאר אלע שכנים, מ'האט ארום געשיקט. ענגליש, אידיש, פאר אלע שכנים, מ'זאל אויפהערן רעדן מיט מיין ווייב. די גאנצע גאס, די גאנצע בילדינג, קיינער זאל נישט רעדן צו אונז, אונז זעמיר נישט גוט. ס'געווען נאנטע מענטשן, ס'געווען שרעקעדיג אביסל, ס'געווען פראטעסטן אויף מיין ווייב, פרויען פלעגן קומען דא שטיין מיט סיינס ווען מיין ווייב פלעגט אראפגיין צו די באס. יא, וואס רעדסטו? עס האט נישט געהאלפן, זענען זיי געגאנגען צו די מענטשן ארום, סאו מען איז געגאנגען צו ר' אנשל שער אז מען גייט אים, מען האט אנגעפאנגען קאלן אלע שכנים מען זאל אויפהערן דאווענען, סאו די סברא איז אז א מענטש בויט א שול און א מענטש וויל זיין א רב, ער פארלירט אלע זיינע מתפללים שבת ווייל ער האלט א טענענט, ס'וואלט נישט געווען אזוי שלעכט ווען ער זאגט מיר, כ'מיין איך וואלט עס נישט אנגעקוקט אזוי שלעכט ווען ער זאגט מיר איך. סארי. כ'האב נישט פארשטאנען. ניין? ער זעט נישט וואס איז שלעכט מיט אונז, ער האט געשריבן א ליעס, ער שיקט מיך נישט ארויס. נישט דאס דעמאלטס ווען די גאנצע זיצונג מ'גייט ארויסקומען קעגן, ער איז אריבערגעגאנגען. איך בין דארט א גאנ. ער האט זיך געדרייט דארט, ער האט געהאט א שטיבל צו פסק'ענען שאלות, איך זע דאך דארט די מענטש, וואס איז דא צו. שוין, בקיצור, ער האט פרובירט ווי מ'קען, ווי מ'קען.

און אונז האבן ווייטער דארט געווען אבער עס איז א גוישע בילדינג אין די זייט און זיי זענען געשטאנען און אפגעפילעמט יעדן טאג ווי מ'האט עס שוין געהאט רעספוטעישן סאו האבן געמיינט זיי זענען געקומען און געגאנגען בקיצור די פאליציי קומען אן און קלינגען מ'האט נישט געעפנט אבער עס איז דא שכנים מ'האבן יא געעפנט בקיצור קומט אריין איז עס שארף שטייט די דרייסיג מיידלעך און מען האלט א פונקט דעמאלטס דארט געווען זי פונקט דעמאלטס דארט געווען הערסט זי געווען דעמאלטס איינמאל א וואך איז זי געקומען די פאליס פרעגט וואס גייט דא פאר סקול זאגט ער ניין ס'איז נישט קיין סקול פאליס זעט נישט אז קיינער גייט נישט קיין יוניפארם ס'איז שיין מען נעמט צאם די מיידלעך מען וויל זיי אויסלערנען וועגן קאראנא אז זיי ווילן שפילן מען וויל אויסלערנען אז מען זאל

איינער זאגט מיך אז מענטשן זענען אנגעצויגן אז מלחמה רוסלאנד איז אריין אין א מלחמה מיט אוקריינע דארף מען חיזוק אויף דעם געמאכט א ניגון איך הער עס יעדע קליינע זאך אבער דעמאלטס שכוח.

נו, ברוך השם. עכט פארדאנקען, עכט פארדאנקען פארוואס ס'איז דא חדר, איז געווען דעמאלטס ביי קאראנע ווייל אונז זעמער אהיימגעשיקט די קינדער א האלבן טאג מ'האט אהיימגעשיקט די קינדער דריי אזייגער סאו מיין ווייב זאגט מיך אזוי האסט שוין אויפגעעפנט א חדר? א סקול? א שול? א שטעטל? א מקווה? אויב די קינדער בלייבן דא אינדערהיים קענסטו עפענען א משוגעים הויז פאר מיך קענסט מיך איינשפארן ס'וועט זיין מורא'דיג אדער מאכסט חדר פאר די קינדער אדער דארף מען טראכטן פון א אנשטאלט פאר די פרויען. פארשטאנען די מעסעדזש? מיר האבן געמאכט חדר נעקסטן טאג. מיין זיידע זכרון לברכה, יעצט געווען די יארצייט ערב פסח. ער פרעגט ווען מ'מאכט ש... ער פרעגט מיך נו נו, וואס איז ביי דיר?

דער ראש ישיבה רעדט נישט פון טערק ווער רעדט פון אנדערע זאכן וואס איז געווען פאר יארן אומאן געדענקסט דו ווייסט נאך ווי געהייסן אז מ'פארט נישט אויף אומאן איינער פון ענק געדענקט אז אנפאנג זומער איז געהייסן מ'פארט נישט ס'דא מלחמה איינער געדענקט ווער ס'האט געמאכט אז מ'זאל פארן אויף אומאן געדענק שוין נישט ס'איז א גוטע פלאץ דארט

א פחד א שרעק. דו געדענקסט נישט מער? קענסט דאך איבערהערן די שיעורים פון זומער, דו ווייסט וואס איז געווען די, יעדע צייט האט זיך א אנגעצויגנקייט וואס מען דארף פון יענץ רעדן. בעצם די דרשות זענען די זעלבע זאך, נאר וואס דען מען טוט עס יעדע מאל פאר פורים טוט מען עס אן מיט א קאסטיום, פאר פסח טוט מען עס אן מיט א קיטל, פאר שבועות טוט מען עס אן מיט בלעטער, עס איז דאך די זעלבע דרשות, סאו יעצט איז אין די נייעס מענטשן זענען פאר'טעמ'ט וועגן עס קומט א קראך, רעדט מען פון פון דפין גמרא אזוי. וואס גייט פאר? וועקסין! געב ארויס א בוק פרשת וואס דא כאטש פאר קינדער כאטש פאר קינדער דארף רופן די די סטאדיס זאלן קומען אין שטעטל איך מיין אז אז אז אז אין שטעטל איז געקומען א איך ווייס נישט וויפיל קינדער וויפיל בעיביס זענען געבוירן געווארן די לעצטע צוויי יאר איך קען זיין נאר וועגן ברסלב האבן זיך אלע וואקסינט כאטש קען פארן אויף אומאן נישט די יאר תשפ ב איז געווען תשפ ג געווען מלחמה

נו נו. דו ווייסט פון דעם אז מענטשן זענען אן ס ס אזוי ווי עבודה זרה. אלע צרות קומען פון וואקסין. דער רבי האט געזאגט מען דארף נעמען די קינדער און זיי געבן וואקסינען. א שיחה פון רבי'ן. וואסערע וואקסינען איז געווען פאר צוויי הונדערט און פופציג יאר צוריק דער רבי א שיחה פון רבי'ן אז אפילו אינמיטן ווינטער ווען מ'פלעגט נישט אמאליגע צייטן פלעגט מען נישט ארויס גיין ווינטער אזוי ווי מ'וואלט אזוי ווי מ'לעבט נאך אפילו אזוי ווי היינט אין אפסטעיט אין די שטעט ווייסט דו קענסט דיך אויס דארט די גאנצע געגנט ווי די שטעטל איז די גוים שפארן זיך איין מ'ארבעט זיי ארבעטן פון אזוי פון ספרינג דעמאלטס ארבעטן זיי די די דריי חדשים וואס איז עכט עכט קאלט זיי זענען זיי האבן די טי ווי אינדערהיים זיי האבן זיי אביסל עסן זיי גייען קוים ארויס אביסל צו א שאפרייט קויפן ס'איז די ארבעט גייט דאך נישט אזוי, סיי די קאנסטראקשן און סיי די שניידן די גראזן די שערן, אזוי איז געווען אמאל, מ'פלעגט זיצן אינדערהיים ווינטער, מ'נישט געפארן, נישט געהאט קיין קארס, וויאזוי האסטו געקענט נעמען א וואגן? האט דער רבי געזאגט אפילו ווינטער אין די אייז פרעסטע אוקריינע דארף מען געבן וואקסינען פאר די קינדער,

עטס דען צו פארמאל דא צו ס'איז יעצט יעצט קענט עטס רעדן שמועסן פרעגן פארציילן ווי גוט? איך רעד דאך א גאנצן טאג שיעור אין ישיבה יעצט קענט עטס עפעס רעדן וואס איז וועגן מעשר? א מעשר איז די שאלה איז וואס מיינט חובות למשל א מענטש מ'ראש זאגט א מענטש האט חובות גיט נישט קיין מעשר יעדער מענטש האט חובות יעדער מענטש אינוועסט א מענטש צאלט מארטגעדזש צאלט ער נישט קיין מעשר? מענטש וואס האט נישט צו לעבן, דארף קודם לעבן, דארף קודם באצאלן זיינע בעלי חובות, קענסט בארגן הונדערט דאלער, קענסט בארגן פינף הונדערט דאלער, קענסט די קענסט די די די די הפקר'דיגע וועג, א מענטש האט זיך מסדר געווען צו קויפן א הויז, ער בארגט פארן, ער בארגט פופציג טויזנט דאלער במשך אפאר יאר, און האט זיך א חשבון וויאזוי ער גייט עס באצאלן, וואס הייסט ער געבט נישט קיין מעשר, ער געבט נישט קיין צדקה, א מענטש וואס איז.

לאמיר זאגן עפעס א זאך ווייסט מיין ווייסט מ'גט זיך ס'איז נישט ערליך מ'גט זיך נישט וועגן א סמארטפאון ס'געווען א בריוו א שרעקעדיגע בריוו

איינער פון די מפיצים זאגן מיר אז מיר זאלן שוין אויפהערן מפיץ צו זיין מענטשן גייען שרייען אויף דעם, כ'האב געזאגט איך שרייב עס נישט פאר די גאס איך שרייב עס פאר אונזערע קינדער אונזערע ווייבלעך אונזערע אינגעלייטלעך אז דו ווילסט עס טראגן פאר שכן קענסטו עס טראגן פאר שכן. איך בין חתן טיטשער דא אין די קהילה מטעם הראש, מ'ראש האט מיך געשטעלט. סאו מוז עטס נישט זאגן צו די בריוון מאכן קאליע צו נישט, ווייל ברוך השם אונזערע קינדער גייען צו די חתונה.

וואס איז די מ ח? כ'שלעפ כ'שלעפ אריין מיין מאטי און ער זאל שלעפן דעם מאטי. ער איז ארויפגעקומען, די ערשטע זאך פרעג איך אים, דיין ווייב ווייסט דו ביסט ארויפגעקומען? דאס איז מיין ערשטע שאלה וואס איך פרעג א מענטש. זאגט ער מיר יא. און וואס זאגט זי אויף דעם? זאגט ער מיר פארקערט, מיין ווייב איז זייער פרייליך אז איך האב דיר שטילערהייט אויסגעזאגט יעצט אז אז דער ראש ישיבה איז געווען מיין רבי אזוי ווי אלס אינגל און אלס בחור און און מיין ווייב האט ממש אויפגעשיינט, מיין ווייב זאגט פון פון די חתונה זאג איך אונז דארף מיר האבן, אונז האבן מיר נישט א מענטש וועם מיר, אונז דארף מיר האבן איינעם וועם מיר פרעגט, וועם מיר לעבט, נישט לעבן פלעין מיט די פלאו. זאג האסט א קלוגע ווייב? עס איז מיר זייער געפאלן פון זיין משפחה, האסט א קלוגע ווייב? זאג וואס פון די חתונות? מ'קען נישט פלעין לעבן ווייל די שכנים טוהן אזוי טוט מען אזוי, אונז דארף מיר האבן איינעם וועם מען פרעגט, נישט אויף, כ'ווייס ווען די דאקטער זאגט אז מ'קען שוין נישט לעבן פרעגט מען, שטעל אויס די שטוב.

אויך אין אנפאנג פלעגט נישט זיין הערסט, אנפאנג פלעגט נישט זיין יעדע וואך א עצתו אמונה, האט זיך אנגעזאמלט בריוון, ביז איין וואך, ס'איז צו פארדאנקען דיין משפחה, היסט, היסט, זיין ווייב. שרייבט מיר אז זי האט אויפגעהערט אריינצונעמען אין שטוב מעגעזינען, און זי דארף די עצתו אמונה פאר שבת, האב איך געטראכט, טאקע? אויב איך וועל צושטעלן א יעדע וואך שבת א קונטרס עלען אונזערע ווייבלעך נישט ליינען די שמוציגע מעגעזינען. מיט א אידישע נאמען גיי איך מיך אנשטרענגען און שרייבן. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

נעם נעם געבן פרוכט. פרוכט איז טייטש פרוכט. סגייט יעצט זיין נאך צוויי חתונות אין ישיבה. וויפיל האלט מען שוין? כ'דענק שוין נישט. פינעף פערציג איז געווען.

צום סוף דער ראש ישיבה האט מורא אז דער ראש ישיבה וועט נישט זיין קיין הירא נאר די זאכן הלוואי הלוואי זאל זיין די וועלט אבער איך זאג דיך אז נישטא קיין כח היחיד נישטא קיין כח הרבים ס'דא כח הצדיק האסט די רבי קענסטו לעבן אז נישט וועסטו אויסגיין אויף קידוש השם. די קאראנע זענען געווען א גאנצע פעידזש חתימות וואס זיי מאכן ביליגע חתונות. קאראנע געווען קיין שום שיעור. די פסוק קענסט מיר זאגן אז יעצט גייט שוין. מענטשן מאכן חתונה אינדערהיים, ס'גייט שוין בלייבן אזוי. אבער די געז. געמיינט, דעמאלטס האב איך געזאגט פאר די אינגעלייט, עס גייט זיין ערגער נאך קאראנע. וואס? ס'איז ערגער. ס'איז ערגער. וואס גייט אויב מ'מאכט א געהעריגע פרישע פארטי ביי מצוה טאנץ? האסט געזען?

געמיינט דא אין די קהילה דארף מען נישט אוועקלייגן געלט פאר די לעבן.

אז ער האט צוזאמגעקראצן א פערטל מיליאן דאלער א יאר פאר די קהלה, און אז שאפס ברענגט אריין פון די רענט א יאר דענק שוין נישט פארדעם וואס זאל עס זיין און א תפוסה אין די ישיבה און בית התבשיל